חודש אלול די יאר תרל ה איז געווען די חתונה פון דעם רבין רשב נשמתו עדן. די חתונה איז נישט געווען אין לובאוויטש, דאס איז געווען אין אוורוטש, דארטן איז געווען דער מקום הכלה, און דער טאטע, דער רבי מהרא ש, דער טאטע פון דעם רבין רשב, איז נישט געפארן צו די חתונה מסיבות שונות. איז אין לובאוויטש איז געווען דער רבי מהרש און ס'איז געקומען צו גיין אסאך חסידים פון ארום און ארום צו זיך פרייען אין די שמחת החתונה אין לובאוויטש. איז געווען דעמאלט איינער פון די חסידים. די גדולי החסידים וואס איז געווען אין יענע צייטן האט ער געהייסן ר' בערע וואלף, ר' דוב זאב, מען פלעגט אים רופן ר' בערע וואלף קאזשעווניקוב, ר' בערע וואלף יעקאטרינאסלאווער, ער איז געווען פון די חסידים פון דעם רבין מהרש, און ער האט דערציילט שפעטער צו דעם פריערדיגע רבין צו דעם רבין רייץ ווי איז פארגעקומען די שמחת ימי החתונה די שבעת ימי המשתה אין לובאוויטש. דערציילט אז ס'איז געווען א שמחה גדולה ביותר, ס'איז געווען דעמאלט געקומען חסידים פון ארום און ארום, הונדערטער חסידים און ס'איז געווען א גרויסע שמחה. במשך די וואך, די חתונה איז געווען אין די וואך צווישן י א אלול און ח י אלול, דאס איז געווען די וואך פון די חתונה, ס'איז געווען אזא גרויסע שמחה, ווערט פארגעשטעלט אז אין איינע פון די שבעת ימי המשתה איז פארגעקומען א גרויסע סעודה אויפן גארטן, אויפן פעלד, אין חצר, אינדרויסן פון דעם, פון די שטוב פון דעם רבין מהרש, איז געווען א גרויסער חצר, א גארטן און דארטן איז געווען א גרויסע סעודה און חסידים האבן נאכדעם וואס דער רבי האט געזאגט חסידות נאכדעם וואס דער רבי האט געזאגט א מאמר האבן חסידים גענומען טאנצן דער רבי מהרש האט געטאנצט צוזאמען מיט די חסידים א משך זמן שפעטער איז ער ארויף געגאנגען אויף א פלאץ א העכערן פלאץ און איז דארטן געזעצן און געקוקט און די חסידים האבן געטאנצט מיט א שמחה גדולה ביותר, ס'איז געווען אסאך מעגלים, אסאך איז פארגעקומען דארט, מ'האט געטאנצט, צענדליגער צענדליגער מעגלים פון חסידים, און די שמחה איז געווען אזוי גרויס, אז די וואס זענען געשטאנען ארום דעם רבין מהרש, דארטן איז געווען דער רזא מיט נאך פון די משפחה, האבן זיי געהערט ווי דער רבי מהר"ש זאגט, אה! גיט א קוק, די גודל השמחה, אט אזוי וועלן אידן טאנצן ווען משיח וועט קומען. שבת איז געווען ח"י אלול, איז פארגעקומען א גרויסער קידוש און א גרויסער פארברענגען און די שמחה איז געווען זייער גרויס, חסידים האבן געטאנצט, חסידים האבן פארבראכט, און דער רבי מהר"ש האט געזאגט חסידות, און חסידים האבן ארויסגעגאנגען מיט א גרויסן טאנץ וואס האט געהייסן דער מחול טאנץ, און דעמאלט האט דער רבי מהר"ש גערעדט און געזאגט אט דא די ווערטער, און ער האט געזאגט, הרי חודש אלול איז דאך א חודש פארבונדן מיט חסידות, כידוע אז דער בעל שם טוב, דער הייליגער בעל שם טוב איז געבארן געווארן אין ח"י אלול, על דרך זה דער אלטער רבי איז אויכעט געבארן געווארן ח"י אלול, וואס דאס איז די עבודה וואס חסידות האט אויפגעטון און אריינגעברענגט א חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי, און ער האט געזאגט אמאליגע צייטן אז ס'איז געקומען צו גיין ביי אידן דער זמן פון חודש אלול, איז ביי אלעמען געפאלן א מרה שחורה. ס'איז געווען א וואלקן. אזוי איז געווען דער טבע האדם, און האט מען זיך מצייר געווען, אז א איד קומט צו גיין חודש אלול, און ער ווייסט אז מען דארף תשובה טון, הייבט ער אן טראכטן אז מען דארף תשובה טון, דארף ער זיך אנהייבן רופן בשם רשע, און ער דארף זיך אנהייבן זידלען, קוקן אויף זיך מיט א לינקע אויג וכו' וכו', און ער ווערט אינגאנצן פארוואלקנט און פארמרה-שחורה'ט. ביז ס'איז געקומען דער הייליגער בעל שם טוב און ער האט אריינגעברענגט א חיות פנימית, ער האט באלויכטן די וועלט און געמאכט אז די עבודה פון חודש אלול זאל זיין א לעבעדיגע און א פרייליכע, און דער אלטער רבי האט אריינגעברענגט א פנימיות אין דעם חיות אין דעם גאנצן ענין פון עבודת התשובה און מגלה געווען ווי אזוי די עבודת התשובה דארף זיין אין חודש אלול א עבודה מתוך שמחה ומתוך חיות. און ווי ער האט פארגעשטעלט די גודל השמחה ווי ס'איז געווען דעמאלט ביי חסידים אין יענע שבעת ימי המשתה וואס איז געווען אין לשער. בשעת מען גיבט א קוק אין דעם ענין פון חודש אלול, וואס איז דאס די עבודה פון חודש אלול, און ווי ס'ברענגט זיך דער די ראשי תיבות'ן פון אלול, און איינע פון די ראשי תיבות'ן הכי חשובים און הכי עיקרים איז דער ראשי תיבות פון ראשי תיבות אלול אני לדודי ודודי לי. וואס דער ענין פון אני לדודי ודודי לי איז ווי ס'ברענגט זיך אין שיר השירים אז ס'איז דא צוויי פסוקים, ס'איז דא א פסוק וואס שטייט דודי לי ואני לו, און ס'איז דא דער אני לדודי ודודי לי. וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי פסוקים? אין דעם פסוק דודי לי ואני לו שטייט פריערט דודי לי, וואס איז דאך ידוע אז דודי גייט אויפן חתן וואס דאס איז דער אייבישטער, און אני גייט אויפן אידן כנסת ישראל, דאס איז דער גאנצער ענין פון שיר השירים, וואס דאס איז דער משל פון הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, איז אין דעם איז דא צוויי מדריגות צוויי בחינות, ווי דאס איז אין חודש ניסן, און ווי דאס איז אין חודש אלול און חודש תשרי. אין חודש ניסן איז דאס דער ענין פון דודי לי ואני לו, דער דודי, דער חתן, דער אייבישטער, איז זיך מתקרב פריער צו אידן, פריערט איז דער דודי לי די אתערותא דלעילא ווי ס'רופט זיך אן אין חסידות, וואס מלמעלה דער אייבישטער איז מעורר אידן, און אזוי איז געווען אין חודש ניסן. כידוע אז חג הפסח איז געווען א זמן פון משכני, וואס מלמעלה דער אייבישטער האט נישט געווארט, אידן זענען געווען עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, זענען געווען שקוע אין מ ט שערי טומאה, און דער אייבישטער דודי לי, דער אייבישטער מצד עצמו איז נתקרב געווארן מיט אהבה און מגלה געווען אהבתו לעם ישראל, און דורך דעם איז ואני לו איז געווארן אויך האט דער אידישער פאלק זיך געצויגן צום אייבישטן מיט אהבה און ארויסגעגאנגען פון מצרים לכתך אחרי במדבר. איז דאס געקומען פריערט מלמעלה, שפעטער איז געקומען די עבודת האדם. בשעת ס'קומט אבער צו גיין די עבודה פון חודש אלול, זמני התשובה, דעמאלטס זאגט מען פארקערט, דער פסוק זאגט אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים, פריערט איז דער אני לדודי, עבודת התשובה הייבט זיך אן פונעם אידן, עבודה בכח עצמו, דער אני, דער איד, גייט ארויס פון זיין מעמד און מצב וואו ער געפינט זיך, און ער איז מתעורר צו דעם אייבערשטן צו טון תשובה, אני לדודי, און דורך דעם איז ודודי לי. דורך דעם וואס דער איד איז זיך מתקרב צו דעם אייבערשטן, איז דער אייבערשטער זיך מתקרב צו דעם אידן. און ווי עס ברענגט זיך פון דעם ב"ח, ווי דער ב"ח ברענגט אראפ אין שולחן ערוך, אין טור אין סימן תקפ א, וואו ער רעדט זיך דארט אין די ענינים פון חודש אלול, שרייבט ער, ער ברענגט דעם ענין פון אני לדודי ודודי לי וראשי תיבות אלול, און ער טייטשט, להיות קרוב, אל דודו ודודו קרוב אליו על ידי תשובה מאהבה. דאס הייסט אז די עבודה פון חודש אלול איז אז ס'דארף זיין דער להיות קרוב, א איד דארף זיך דערנענטערן צום אייבערשטן, און דורך דעם איז דער אייבערשטער דערנענט זיך צו א אידן, און דאס אלעס מתוך אהבה. קומט אויס אז דער ענין פון חודש אלול דאס איז די עבודה וואס א איד דארף נתעורר ווערן בעבודה בכח עצמו אין עבודת התשובה. און אויף דעם איז דאך ידוע דער מאמר פונעם אלטן רבי'ן, דער מאמר הנפלא וואס איז דא פונעם אלטן רבי'ן לקוטי תורה אין פרשת חומש דברים פרשת ראה אין דף ל ב ווי דער רבי פלעגט זאגן דף לב דער לב פון דעם לקוטי תורה די הארץ וואס דארטן טייטשט דער אלטער רבי וואס איז דאס דער ענין פון די עבודה פון אני לדודי ודודי לי. וואס לכאורה דער גאנצער ענין איז עבודה בכח עצמו ווי מיר זאגן, חודש אלול איז די אתערותא דלתתא וואס א איד יא גייט ארויס פון זיין מעמד ומצב און עבודה בכח עצמו אויף צו מאכן א חשבון הנפש און נתעורר ווערן בתשובה און זיך דערנענטערן צו דעם אייבערשטן. אויף דעם ברענגט דער אלטער רבי א דבר נפלא, אז ס'שטייט אין כתבי האריזל, אז וואס איז דער ענין פון חודש אלול, שרייבט דער אריזל אז אין חודש אלול, די גאנצע טעג אין אלע טעג פון חודש אלול, איז דאס א זמן פון י ג מידות הרחמים, דאס הייסט אז גאנץ חודש אלול איז מאיר, לייכט, מלמעלה, א מורא'דיגע ליכטיגקייט, א מורא'דיגע הארה, דער אור פון י ג מידות הרחמים, און דאס איז איינע פון די גרעסטע הארות און גילויים פון מלמעלה, וואס פון דעם נעמט זיך די מקור פון רחמים רבים און תשובה און כפרה און אלע עניינים, וואס בכלל ווייסט מען אז י ג מידות הרחמים זענען נתגלה געווארן יום הכיפורים, און דא האט דער אריזל מגלה געווען א סוד נפלא אז גאנץ חודש אלול איז א זמן פון י ג מידות הרחמים. איז ממילא פרעגט זיך דא די שאלה, וואס לכאורה איז דאך דא דא א סתירה. פון איין זייט זאגן מיר אז וואס איז די עבודה פון חודש אלול? אני לדודי. אז א איד בכח עצמו ווערט נתעורר בתשובה, מלמטה למעלה, עבודה בכח עצמו. און דא קומט צו גיין דער אריזל און זאגט פארקערט, אז וואס איז דער ענין פון חודש אלול? דאס איז א זמן פון י ג מידות הרחמים, י ג מידות הרחמים איז דאך א ענין וואס קומט מלמעלה. אויף דעם איז דער אלטער רבי מבאר די באוואוסטע משל, וואס דאס איז א משל נפלא וואס ברענגט ארויס דעם עומק הענין פון די עבודה פון חודש אלול. דער אלטער רבי ברענגט משל למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו. ער ברענגט דעם משל אז ס'איז דא דער ענין פון א מלך, און ס'איז דא פאר די זמן וואס דער מלך, ס'איז דא די הכתרת המלוכה, פאר די זמן וואס מען מאכט אן די מלך אלס א מלך, איז דער מלך גייט ארויס אין אינדרויסן אין שדה, און דעמאלט איז יוצאים אנשי העיר לקראתו, די אלע אנשי העיר גייען ארויס לקראת דעם מלך, ומקבלים את פניו בשדה, מ'איז מקבל פנים דעם מלך בשדה. וואס זייענדיג דער מלך, זייענדיג בשדה, ווי ער זאגט אויף אן אנדערע ארט אינעם אלטן רבינ'ס א מאמר, איז דער מלך געפינט זיך גאר בבגדי שדה, ער שטייט נישט מיטן גאנצן שטורעם, אבער דער מלך קומט ארויס און ער געפינט זיך צוזאמען מיטן עם בשדה, און דעמאלט קען יעדער איינער, קען כל אנשי העיר קענען ארויסגיין מקבל פנים זיין פני המלך בשדה, וכל מי שרוצה קען ארויסגיין לצאת ולקבל את פניו, ארויסגיין מקבל פנים זיין דעם מלך, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, בשעת דער עם דער איד, דער מענטש, קומט צום מלך ווי ער שטייט בשדה, אין דעם זמן פאר זיין הכתרה וואס ער געפינט זיך בשדה, קען יעדער איינער אן קיין שום תנאים צוגיין צו דעם מלך, און דער מלך איז מקבל יעדער איינער, איז ער מקבל אים בסבר פנים יפות און מראה פנים שוחקות, ער באווייזט אים א פרייליכן פנים, א ליכטיגן פנים. און אזוי איז ער מקבל זייערע בקשות. דאס איז בשעת זייענדיג בשדה, שפעטער גייען זיי הולכים אחריו, בשעת ער גייט אריין אין שטאט און ס'קומט צו זמן ההכתרה, איז גייען זיי צוזאמען מיט אים, און דעמאלט גייט ער אריין ביי זיך אין זיין היכל המלוכה, אינעם כתר המלוכה, און דעמאלט איז קען מען נישט אריינגיין נאר יחידי סגולה, מובחרים שבעם, וואס דאס איז בשעת ער געפינט זיך בביתו ובהיכלו. איז אויף דעם קומט אויס דאס איז א משל נפלא וואס די אלטע רבי ברענגט צו געבן צו פארשטיין וואס איז דער חילוק צווישן די י"ג מידות הרחמים וואס איז מאיר אין אלול און די י"ג מידות הרחמים וואס איז מאיר אין יום הכיפורים ווייל די אלטע רבי פרעגט לכאורה וואלט דאך געדארפט זיין גאנץ חודש אלול יום טוב בשעת ס'איז מאיר אזא גילוי נעלה פון אלוקות פון געטליכקייט איז אזוי ווי יעדער יום טוב, וואס איז דער טעם פון שמחת יום טוב? ווייל ס'איז מאיר גילוי אלוקות ווי ס'רעדט זיך אין חסידות און קבלה. על דרך זה שבת, כל שכן וקל וחומר יום הכיפורים, ס'איז מאיר א מורא'דיגע גילוי און דאס מאכט א יום טוב. בשעת מ'זאגט אז חודש אלול איז מאיר י"ג מידות הרחמים, וואס דאס איז א גילוי פון יום הכיפורים, קומט צו גיין דער אריזל און זאגט אז א גאנצן אלול איז דאס מאיר, ווי קומט עס אז דאס איז נישט ימים טובים? מורא'דיגע שאלה פון דעם אלטן רעבן, גאנץ אלול וואלט געדארפט זיין א יום טוב'דיגער חודש, אויף דעם איז דער ענטפער אז דער מלך איז בשדה, אז דער חילוק צווישן חודש אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, אין אלול, דער מלך געפינט זיך בשדה, און ווי מיר האבן געזאגט אז דער מלך איז בשדה איז ער בלבושי שדה. איז במילא דאס דער ווארט איז דאס פונקט פארקערט, ס'איז טאקע ימי החול, פשוט'ע טעג על פי הלכה, ס'איז נישט קיין יום טוב'דיגע טעג, ס'איז זמנים וואס א איד געפינט זיך אין זיין מעמד ומצב ווי ער שטייט און גייט אין זמני החול, און זייענדיג בימי החול אין שדה איז דער מלך זיך מלביש אין די לבושי השדה און דערנענטערט זיך צו אים און ער זאגט אים איך וויל זיין צוזאמען מיט דיר, קום ארויס ווער נענטער צו מיר. און על דרך דאס איז דער ענין פון חודש אלול, מה שאין כן ראש השנה יום כיפורים איז דאס דער ענין פון מלך בהיכלו, מיטן כתר מלכות מיטן גאנצן ענין. וואס על פי זה ווערט פארענטפערט אויך די שאלה ווי אזוי קומט אויס די ביידע ענינים צוזאמען. מצד אחד זאגט מען אז חודש אלול איז עבודה בכח עצמו, די עבודה פון דעם אידן, ער דארף זוכן דעם מלך, מצד שני זאגט מען אז דעמאלט איז א זמן פון יו"ד גימל מידות הרחמים. איז דער תירוץ איז ווי מ'האט מסביר, ס'איז טאקע דער מלך קומט צו גיין בשדה, וואס דאס איז דער ענין פון יו"ד גימל מידות הרחמים וואס איז מאיר אין חודש אלול, אבער וויבאלד אז דער מלך איז אנגעטון בלבושי שדה, איז אזוי ווי בגשמיות, בשעת א מלך געפינט זיך מיטן גאנצן שטורעם, בשעת א מלך געפינט זיך בכתר מלכות, דער מלך געפינט זיך מיטן רוממות המלכות, מיט לבושי מלכות, ארומגערינגלט מיט שריו ועבדיו אין זיין היכל המלוכה, וואס מען זעט דעם גאנצן רייכקייט און דעם גאנצן מורא'דיגקייט פון דעם מלך, איז דאס מפיל אימה ויראה בטבע. בשעת אבער דער מלך געפינט זיך בשדה, און איז אנגעטון בלבושי שדה, לבושים החיצונים שלו, דער מלך איז בהתלבשות אין שדה, איז עס נישט מעורר קיין חרדה, על פי טבע, נישט מעורר קיין קיין קיין קיין צמאון, קיין שטורעם, קיין אז מען אז מען זאל אינגאנצן נתבטל ווערן, פארקערט, ס'דארף זיין עבודה צו וועלן זיין נענטער זיך דערנענטערן צום מלך, אבער ביחד עם זה איז דאס א נתינת כח, בשעת א איד טראכט זיך אריין און זיך מתבונן אז דער אייבישטער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו איז זיך מלביש און ער טוט זיך אן, און ער דערנענטערט זיך, און ער געפינט זיך צוזאמען מיט מיר בשדה, איז דאס איז מעורר, כמים הפנים לפנים, א מורא'דיגע אהבה פון דעם עם צו דעם מלך, אז מען זאל וועלן זיך דערנענטערן און זען דעם מלך. און דאס איז די עבודה פון חודש אלול. אז א איד דארף ארויסגיין פון זיך און קומט צו גיין חודש אלול און ער דארף זיך דאס א זמן התשובה וואס דער אייבישטער קומט צו יעדער איד'ן און ער ווערט נענטער צו אים און ער זיך און זיך מתקרב צו דעם אייבישטן אני לדודי וואס דא דאס איז דעם אלטן רבינ'ס נקודת הענין דאס איז דעם אלטן רבינ'ס נקודת הביאור וואס ער איז מסביר דעם ענין פון חודש אלול דאס איז דער זמן פון יאר השם פניו אליך, אז דער אייבישטער באלייכט זיין פנים, זיין פנימיות, און א איד דארף מאיר זיין זיין פנים צום אייבירשטן, און דער עיקר העבודה איז דער גאר דער אני לדודי, ווי מען זאגט אז דער מלך געפינט זיך בהתלבשות, דער דארף זיין די עבודה פון אני לדודי, אבער יחד עם זה איז דא דער נתינת כח וואס דער אייבישטער גיט דורך דעם וואס ער איז מאיר די י ג מידות הרחמים, און ער וואס דערנענטערט זיך צו א אידן, מאכט ער נענטער אז א איד זאל קענען ווערן נתעורר בתשובה און ער קענען ארויסגיין פון זיין מעמד ומצב און זיך דערנענטערן צום אייבערשטן. דאס איז דער אלטער רבינ'ס ווערטער. אויף דעם האט דער רבי אמאל געפרעגט א זייער א שווערע קשיא, זייער אינטערעסאנטע זאך. אבער בשעת מען קוקט אריין אינעם מאמר ווערט א שאלה, לכאורה די כוונה פון דעם מלך פארוואס ער קומט אראפ בשדה, איז כדי אז די וואס געפינען זיך בשדה, נאכמער ווי דער אלטער רבי איז מסביר ווייטער, מדבר, פאראן כל מיני מדריגות, ווי ס'רעדט זיך דארט אינעם מאמר, אז ס'איז דא עיר, א שטאט, ס'איז פאראן א שדה, ס'איז פאראן א מדבר. וואס דאס איז דרגות אין עבודת השם, עיר דאס איז קדושה, עיר אלוקינו, א איד וואס לערנט תורה און מקיים מצוות געפינט ער זיך אינעם עיר צוזאמען מיטן מלך, מושב המלך. ס'איז דא דער ענין פון שדה וואס דאס איז מחוץ להיכל המלך. אבער ס'איז נאכנישט מדבר, מדבר איז נאך ערגער. המדבר לא ישב אדם שם, מדבר הגדול והנורא, דאס באווייזט אויף ווי דער אלטער רבי זאגט, מחשבה, דיבור ומעשה שלא להשם המה, וואס דאס איז דער ענין פון מדבר דקדושה מדבר דלעומת זה. ס'איז דא דער שדה דלעומת זה אויכעט, עשיו איש שדה. און דער טעם פארוואס דער מלך קומט אן אין שדה איז דאך ווייל ער וויל געבן די אפשריות אז א איד וואס געפינט זיך בשדה און אפילו א איד וואס געפינט זיך במדבר איז דורך דעם וואס דער מלך דערנענטערט זיך צו אים און ער קומט אראפ אין דעם שדה, קען א איד ארויסגיין פון זיך, ארויסגיין פון זיין מדבר, ארויסגיין פון זיין שדה דלעומת זה, און זיך דערנענטערן צום מלך און דורך דעם נתעורר ווערן בתשובה. בשעת אבער מען קוקט אריין אינעם לשון פון דעם אלטן רעבן, ווערט א דבר פלא. דער לשון פון דעם אלטן רעבן איז אז יוצאים אנשי העיר לקראתו. ווער איז דער וואס גייט ארויס צו דעם מלך? אנשי העיר. וואס איז דאס אנשי העיר? אנשי העיר זענען דאך א גאנצע יאר צוזאמען מיטן מלך. וואס דארפן זיי ארויסגיין אנשי העיר לקראתו? וואס איז דא די כוונה? איז אויף דעם האט דער רבי מסביר געווען א מורא'דיגע נקודה. באמת איז דאך יעדער איד איז דאך אמיתית מציאותו אז ער באלאנגט צום אייבערשטן, יעדער איד איז בעצם א יחידי סגולה, יעדער איד איז בעצם א מובחרים שבעם, יעדער איד בעצם איז דאך רצונו האמיתי ווי דער רמב"ם שרייבט, באוואוסטע רמב"ם אין הלכות גיטין, אז רצונו האמיתי פון יעדער אידן אז ער וויל טון כל וואס דער אייבערשטער וויל, מקיים זיין דעם רצון העליון. פרט ווי ס'רעדט זיך חסידות, אז ביי יעדער אידן אין זיין פנימיות נפשו איז ער בנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וכידוע דער בעל שם טוב, וואס דער הייליגער בעל שם טוב זאגט אז יעדער איד איז ווי א בן יחיד ביי דעם אייבערשטן שנולד לעת זקנתו. און ווי דער בעל שם טוב טייטשט דעם כי תהיו אתם לי ארץ חפץ אמר הוי' צבאות, אז דער אייבישטער זאגט צו יעדער אידן אז איר זענט דעם ארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא, יעדער איד איז א ארץ חפץ וואס איז מלא אוצרות, מלא אלע עניינים יקרים שביקרים, און דאס איז די מעלה פנימית פון א אידן. נאר וואס? בשעת מ'געפינט זיך בריחוק פון דעם מלך, במשך השנה, כל אחד ואחד געפינט זיך אין זיינע עניינים, חיי היום יום, און ער איז פארנומען, און ער איז פאריאגט, און ער געפינט זיך אין די אלע זאכן פון ענייני דרך ארץ, ענייני עולם, ענייני עסק, דאגות הפרנסה און טרדות וכו', איז אמאל ווערט פארדעקט, ווערט א העלם אויפן אמת'ע רצון, אויף זיין אמת'ע פנימיות, און ממילא שטייט ער בריחוק מן המלך. אבער באמת, אויך יעמאלט, איז פנימיות לבבו שלם עם הוי' ותורתו, ער וויל זיין צוזאמען מיטן אייבערשטן. בשעת דער מלך קומט צו גיין בשדה, בשעת דער מלך קומט אראפ און ער טראגט זיך צו און ער איז זיך מתקרב צו דעם אידן ווי ער געפינט זיך בשדה, איז דעמאלט דארף מען נישט מאכן א נייע זאך, דעמאלט ווערט נתגלה דער אמת'ער פנימיות פון א אידן, דעמאלט ווערט נתגלה אז יעדער איד, נישט קיין נפקא מינה צו ער איז א איש וואס געפינט זיך בשדה א גאנצע יאר, אדער אפילו רחמנא ליצלן אז ער איז אריינגעפאלן אין א מדבר לא ישב אדם שם, דאס איז מער נישט בחיצוניות, דאס איז נישט זיין אמת'ע מציאות. וואס איז זיין אמת'ע מציאות? ער איז אנשי העיר. איז במילא דאס איז דער אלטער רבי מרמז אינעם לשון וואס ער ברענגט אינעם משל, יוצאים אנשי העיר לקראתו. אז די אנשי העיר גייען ארויס לקראתו, יעדער איד איז א אנשי העיר, יעדער איד דאס איז זיין אמת'ע מציאות, און ער איז יוצאים לקראתו, דערנענטערט זיך צום מלך, און ער ווערט איין זאך, אחד באחד צוזאמען מיטן מלך אני לדודי ודודי לי. וואס לפי זה איז אויכעט מבואר, מורא'דיגע טייטש אויכעט, די עומק הענין וואס מען זאגט אני לדודי ודודי לי, וואס מיר זאגן, אז מען האט געפרעגט, יא, וואס איז דער ענין פון אני לדודי? לכאורה חודש אלול אז די מלך קומט אראפ צום שדה איז דאך דאך א גילוי פון די מלך. וואס איז דאס דא זאגט מען אני לדודי האבן מיר געטייטשט אז אני לדודי דאס איז עבודה בכח עצמו דאס איז די ווארט פון אני לדודי אז חודש אלול דארף מען אנהייבן פון זיך דעם אני לדודי א איד דארף ארויסגיין פון זיך נישט ווי אין פסח אבער לפי דעם ביאור קומט צו א נייער עומק אין דעם טייטש פון אני לדודי. דער עומק הביאור פון אני לדודי וואס מען זאגט אין אלול און מען הייבט אן מיטן ווארט אני דווקא, דער ערשטע ווארט פון די פיר ראשי תיבות, פון די פיר ווערטער א' ל' ו' ל' איז דער אני, איז דער טייטש איז אז אין חודש אלול ווערט נתגלה דער אמת'ער אני פון א אידן. דאס איז דער אמת'ער אני. ס'ווערט נתגלה ווער איז דאס דער אמת'ער אני. דער אמת'ער אני איז דאס וואס א איד וויל זיין איין זאך מיטן אייבערשטן. און ווי דער רמב"ם שרייבט אז א איד מיט א מלך, דער רמב"ם שרייבט עס בנוגע מלך ישראל בכלל אין הלכות מלכים, אז א מלך הוא לב העם, דער מלך דאס איז די הארץ פון דעם עם, עס איז איין זאך ממש, נאר במשך השנה ווען מען געפינט זיך ווייט פון דעם מלך ווערט עס נתעלם, דארף מען דאס מעורר זיין, בשעת עס ווערט נתעורר ווערט עס נתעורר ווי דאס איז אני, דאס איז מיין אמת'ע מציאות. און דאס איז די חילוק צווישן מלך בהיכלו און מלך בשדה. בשעת דאס איז א מלך מיט א כתר מלכות, מיטן רוממות המלוכה, און דעמאלט איז דאס מעורר אימה ויראה, איז נאך נישט קיין ראיה אז דאס איז טאקע מיין אמת'ער אני. ווייל דעמאלט קען זיין אז דאס וואס איך בין נתעורר געווארן באהבה אדער ביראה, יראת הבושת, יראת הרוממות, איז מצד התגלות הרוממות מצד דעם כסא המלוכה, מצד דעם גדלות המלוכה, אט דאס האט ביי מיר מעורר געווען דעם ענין. בשעת אבער מען זאגט אז פון דעם מלך אליין איז ער נישט, איז ער נישט מיטן גאנצן, מיטן גאנצן רייכקייט, מיט די גאנצע עשירות. דער מלך געפינט זיך דווקא בהתלבשות בלבושים פשוטים, וואס ער איז נישט מעורר קיין אימה ויראה מצד עצמו. און ביחד עם זה אבער זייענדיג דער מלך צוזאמען מיטן עם בשדה, ווערט ביי אידן דערוועקט דער אני, זיין אמת'ער אני. דאס וואס איך וויל בעצם א גאנצע צייט וויל איך שטיין צוזאמען מיטן מלך, דאס איז מיין אמת'ע רצון, ס'איז געווארן אביסל פארטונקלט, ס'איז געווארן אביסל פאר'חשכ'ט, מען זעט דאס נישט, אבער דאס איז מיין אמת'ע פנימיות, דאס איז מיין אמת'ע מציאות. און אויף דעם זאגט מען אז דאס איז דער ענין פון חודש אלול, דאס איז דער אמת'ער ענין פון עבודת התשובה. דער הייליגער בעל שם טוב האט מגלה געווען דעם אמיתית ענין התשובה. דער אמיתית ענין התשובה איז, ווי עס שטייט אין חסידות, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. תשובה דער טייטש איז אז א איד קערט זיך אום, ער ווערט דערנענטערט, ער ווערט איין זאך מיט זיין אמת'ער אני. די תשובה דער טייטש אומקערן זיך, איז דאך ידוע וואס די וועלט טייטשט תשובה מלשון חרטה, חרטה דאס איז נישט דער אמת'ער טייטש פון תשובה, דער אמת'ער טייטש פון תשובה איז תשובה מלשון והרוח תשוב, אומקערן זיך צו אונזער אמת'ער מקור חיינו, וואס דאס איז צו אלוקות, צו געטליכקייט, און זיך אומקערן צו מיין אמת'ער אייגענער אני, ווער בין איך אליין, קערן זיך צוריק צו מיין אייגענער אמת'ער מהות, אט דאס וואס איך בין א אני. און וואס איז מיין אני? מיין אני איז לדודי, איך מיטן אייבערשטן איז איין און איינציגע זאך, און בשעת דער אני ווערט נתאחד מיטן דודי, און דערפאר איז דאס דווקא מאהבה, ווייל די אמת'ע התאחדות איז די התאחדות מאהבה וואס א איד מיטן אייבערשטן איז כולא חד, און דעמאלט איז דודי לי ווערט נתעורר אויכעט מלמעלה די אהבה עצמית פון הקדוש ברוך הוא צו כנסת ישראל אהבתי אתכם אמר הוי'. און דאס איז דער ענין וואס חסידות האט געמאכט ליכטיג, דעם ענין פון חודש אלול, אז חודש אלול דאס איז א ליכטיגע חודש פון תשובה, פון אני לדודי ודודי לי, ווי א איד ווערט איין און איינציגע זאך מיטן אייבערשטן. וואס על פי זה איז מבואר אויכעט א דבר נפלא וואס מען געפינט אז חודש אלול קומט אלעמאל אויס שבת מברכים אלול, און דא ווי היי יאר טיילמאל אויכעט דער ענין פון שבת ראש חודש אלול קומט אויס אין פרשת ראה. פרשת ראה איז דאך א מורא'דיגע זאך, איז דאך ידוע אז די פרשה איז מעין די מאורעות וואס וואס איז אין יענעם זמן, ווי ס'שטייט פון של"ה הקדוש אין פרשת וישב און נאך כמה מקומות אז די פרשת השבוע האט א שייכות מיטן זמן. איז א דבר פלא אז אלעמאל קומט אויס אז מ'ליינט פרשת ראה אדער אין שבת מברכים אלול אדער אין שבת ראש חודש אלול. וואס דא ווערט די זעלבע שאלה ווי מיר האבן גערעדט פריערט. פון איין זייט איז דאך דער ענין פון אלול איז עבודה מלמטה, עבודה בכח עצמו, אני לדודי. און וואסערע פרשה ליינט מען יעמאלט? דער ענין פון ראה אנכי נותן לפניכם, וואס דער ענין פון ראה אנכי נותן, דאס איז א זאך וואס מען גיט מלמעלה, דער ערשטער פסוק פון די פרשה זאגט, ראה אנכי נותן לפניכם היום, דער אייבערשטער זאגט, אנכי, איך גיב אייך אוועק, נותן, כל הנותן בעין יפה נותן, און ראה אנכי נותן, איך גיב זיך, איך גיב אייך אלץ באופן של ראי', איר קענט דאס זען. וואס דער ענין פון ראי' איז דאך א זאך וואס לכאו' קומט מלמעלה. איז ווי קומט עס אז שבת פרשת ראה, מברכים אלול אדער ראש חודש אלול, זאל מען ליינען דעם פרשת ראה און דאס איז דער נאמען פון די פרשה? נאר דא קומט ארויס די נקודה פון דעם אמת'ער ענין פון אני לדודי. ווי מיר האבן געזאגט, דער נקודה וואס חסידות האט מגלה געווען, איז טאקע עבודה בכח עצמו. אבער וואס איז די עבודה? די עבודה בכח עצמו איז אז ס'איז נתגלה מיין אמת'ער מציאות. און מיין אמת'ער מציאות איז אז אלוקות, א איד מיט'ן אייבערשטן, ישראל וקודשא בריך הוא, כולא חד, אז עס איז איין און איינציגע זאך. און דער ענין שטייט אין די ווערטער ראה, ראייה, בשעת א מענטש זעט א זאך, איז ווערט די זאך איין זאך מיט אים. א מענטש הערט א זאך, איז דאס מרחוק, שמיעה איז מרחוק, ער הערט דאס, קען זיין נישט געהערט גוט, יא געהערט גוט, נישט פארשטאנען, יא פארשטאנען, נישט זיכער, ס'איז נישט נתאחד געווארן מיט אים. בשעת איך זע א זאך, א מענטש פרעגט מיר, יא, עס קען נישט זיין, עס פרעגט קשיות, האט סתירות. איך האב עס אליין געזען. וואס דער טייטש איך האב עס אליין געזען? דאס הייסט די זאך וואס א מענטש זעט איז אזוי נתעצם, ס'איז אזוי נתאמת, ס'ווערט אזוי איינס מיטן מענטשן, איך האב אליין געזען, דאס איז איין זאך מיט מיר, ס'נישט שייך אפטיילן. און דערפאר איז דאס געווארן איין און איינציגע זאך. און דערפאר זאגט די גמרא, אין עד נעשה דיין. א מענטש וואס האט געזען א זאך, א עד, קען נישט זיין קיין דיין. א דיין דארף קענען הערן סברות לכאן ולכאן. בשעת ס'איז דא א ראי' איז דאס ביי אים אזוי נתאמת, ס'איז נישט שייך ער זאל קענען האבן א סברא לכאן ולכאן, ס'איז נישט שייך אנדערש. זאגט מען אז ביי א אידן די עבודת התשובה פון חודש אלול איז אז א איד דארף זיך מתאחד ווערן ווערט מיט א י מיטן אייבערשטן, בתכלית ההתאחדות, וואס דאס איז דער אמת'ער ענין פון תשובה, אויף מגלה זיין דער אמת'ער אני, און דער אני זאל ווערן איין און איינציגע זאך מיט דודי, וואס דאס איז די עבודה פון לצאת ולקבל את פני המלך, ווי דער אלטער רבי טייטשט אויס, אז דער לצאת, ארויסגיין פון זיך, ארויסגיין פון די אייגענע ישות, פון דעם חיצונית'דיגן זיך, פון דעם נפש הבהמית'דיגן זיך, פון דעם מדבר און שדה, און מגלה זיין דעם אמת'ער אני, אט דאס וואס ער איז אנשי העיר, און דעמאלט איז פנים בפנים ווי דער אלטער רבי איז מבאר אז ס'נתגלה דער פנימיות רצונו, אז כל פנימיות רצונו איז אין אלוקות אין געטליכקייט, און דורך דעם איז מלמעלה יאר השם פניו אליך, אז ס'מתעורר די פנימיות הרצון פון אייבערשטן נאר אין אידן, און דער אייבערשטער איז בוחר יבחר לנו את נחלתינו את גאון יעקב אשר אהב סלה, אז שוין אין חודש אלול איז נתגלה די אהבה עצמית און די אהבה פנימית פון דעם אייבערשטן צו אידן ווי ס'שטייט אין די המשך הפרשה בנים אתם לה' אלוקיכם און ברא כרעא דאבוה דער יחוד פון דעם אייבערשטן מיט אידן איין און איינציגע זאך, און דורך דעם איז מען בטוח אז דער אייבערשטער וועט ווינטשן און געבן יעדער אידן א כתיבה וחתימה טובה, א שנה טובה ומתוקה, א גוט געבענטשט יאר, אז מען זאל נהיה נכתבים ונחתמים לאלתר לספרן של צדיקים, און זאל מקוים ווערן די אלע עניינים וואס ס'רעדט זיך טאקע בנוגע די חודש אלול, ביז ווי דער אריזל שרייבט אז איינע פון די ראשי תיבות פון אלול איז אויכעט דער ענין פון לה' ויאמרו לאמור אשירה, וואס דאס איז דער ענין פון שירת הים, וואס דאס גייט אויף די שירה פון קריעת ים סוף וואס דעמאלט איז געווען די התחלה פון די גאולה, ביז אז פון דארטן איז נמשך געווארן אויכעט די גאולה האמיתית והשלימה השם ימלך לעולם ועד, זאל מען זוכה זיין טאקע צו א גאולה שלימה על ידי משיח צדקינו זאל זיין א שנת גאולה וישועה.